ס'קומט יום טוב ליל סוכות. ס'קומט די הייליגע יום טוב ווען מיר גייען שאקלן לולב, מיר גייען זיצן אין די סוכה, גייען מאכן אסאך ספעציעלע מצוות וואס איז נאר אויף סוכות, נעכטן האבן מיר גערעדט וואס א איד זאל האבן אין זין ווען ער זיצט אין די סוכה, ער זאל טראכטן ווי אלעס קומט פון די באשעפער, ווי די פיר ווענט וואס ער זיצט איז טאקע שוואך, אבער ס'איז נישט די ווענט וואס היט אים, ס'איז די באשעפער וואס היט אים. היינט גייען מיר רעדן פון לולב. מען גייט שאקן לולב, שלומי גייט שאקן, יענקי גייט שאקן לולב. וואס גייסטו אינזין האבן? יא, מען דארף נאך קויפן, אבער וואס גייסטו אינזין האבן? וואס גייסטו אינזין האבן ווען מען שאקלט לולב? וואס גייען מיר אינזין האבן?

ווער עס שאקעלט לולב זאגט דער באבעד א זייער אינטערעסאנטע זאך וואס איך האב נישט איך האב נאכנישט געהערט פון דעם זאגט אזוי זאגט דער באבעד אזוי א אתרוג שטייט די אתרוג איז דומה ללב די אתרוג איז ללב צו די הארץ די אתרוג איז ענדליך צו א הארץ דאס מיינט אז א איד קען טראכטן אה באשעפער דו האסט מיר געגעבן מיין הארץ, דו ווייסט וויפיל מאל דיין הארץ קלאפט יעדע סעקונד יענקי? יעדע מינוט וויפיל מאל דיין הארץ קלאפט? א נארמאלע קאר, א געזונטע הארץ פון א נארמאלע עדאלט קלאפט צווישן זעכציג און הונדערט מאל א מינוט, דו קענסט זיך פארשטעלן? ס'קלאפט זעכציג ביז הונדערט מאל א מינוט, דו האסט שוין מאל געטראכט וועגן דיין הארץ קלאפן? דו האסט שוין מאל געזאגט, געטראכט, אוי, איך דארף געדענקן אז מיין הארץ זאל קלאפן, אוי, איך דארף געדענקן, קלאפ פליז, קלאפ פליז, קלאפ פליז, שטעל פאר א גאנצע צייט דארפסטו טראכטן אז דיין הארץ זאל קלאפן, וואלסטו געקענט טון אזא זאך? די הארץ, וואס טוט די הארץ? די הארץ איז אזא מאשין, אזויווי א פאמפ, די הארץ נעמט די בלוט און ס'שטופט עס אריין אין די גאנצע באדי, ס'גייט די די בלוט גייט אריין צו די לאנגס, ס'ווערט אקסידזשענעטעד, ס'הייסט ס'באקומט לופט, און שפעטער גייט עס ארום אין די גאנצע גאנצע באדי. און ס'געט ס'געט נוטרישען פאר די גאנצע באדי, ס'געט אקסידזשען און אלע זאכן וואס ליגט אינעווייניג אין די אין די בלוט, ס'טיילט עס אויס אין די גאנצע באדי, אזוי קען די קען די באדי פאנקשען, שטעל פאר מ'נעמט אמאל א לעסטיק יא, און דו לייגסט בינדסט צו ארום דיין פינגער למשל נעמסט א לעסטיק און בינדסט עס צו זייער זייער טייט, אז די בלוט קען נישט אדורך גיין, וואס געשעט? אויף איינמאל וועסטו זען דיין פינגער ווערט קאלט, ס'קען מער, ס'קען מער שוין נישט ווערן ווארעם, עני פינגער נעם א האנט, לייג א לעסטיק ארום דיין האנט, וועסט זען נאך א מינוט, ס'וועט דיין דיין האנט וועט ווערן בלוי, ס'ווערט אינגאנצן בלוי, יא ס'ווערט אינגאנצן בלוי ווייל ס'איז נישטא קיין בלוט דארטן, ס'איז נישטא נישטא קיין פרישע בלוט דארטן, שפעטער ווערט עס בלוי, יא געל און שפעטער ווערט עס בלוי. און ס'ווערט קאלט, ס'ווערט קאלט, און אז מ'לאזט עס צו לאנג, אויף איינמאל עס איז שוין, דו'סט שפירן אזעלכע טינגלינג אין דיין פינגערס, אזעלכע, אזעלכע פאני פילינג אין דיין פינגער, און אויף איינמאל שפירסטו מער נישט דיינע פינגערס, און איף יו ליוו איט טו לאנג חס ושלום, יו קען לוז יור הענד, און דו וועסט שוין מער נישט קענען נוצן דיין האנט. די פארט וואס קען נישט צוקומען קיין בלוט, סאו דאס טוט די הארץ, די הארץ נעמט די בלוט. כ'ווייס איך נישט אבער איט טעיקס טיים אבער. ניין ווייניגער אפשר א האלבע טאג א טאג. יא, ווייל די באדי קען נישט ארבעטן אן קיין בלוט, ווען די באדי באקומט נישט צו עסן. כ'בין נישט קיין דאקטער אבער.

ס'דאך שוין נישט געווען גענוג טייט, ווען ס'איז עכט טייט קומט נישט דורך קיין בלוט, יו רילי פיל איט. אבער דאס איז נישט די פוינט, די פוינט איז אז די אתרוג איז איז דומה לל, איז דומה ללב, וואס אונזער הארץ קלאפט און קלאפט און קלאפט, און דו הייבסט אן צו לויפן, כאפט די באדי אוי, איך דארף האבן מער אקסידזשענירטע בלוט, איך דארף שווערער ארבעטן, הייבט אן צו קלאפן שנעלער, און אזוי אסאך זאכן וואס דיין, און ווען דו גייסט שלאפן. יו קען קאם דאון עגען, ווען א מענטש האט מורא דארף ער ארויפשיקן די בלוט צו די קאפ, יעדע זאך וואס די באדי ווייסט פונקטליך וואס צו טון, די הארץ קאנטראלט יעדע זאך, וויפיל בלוט, ווען עס זאל קומען, אלע זאכן קאנטראלט די הארץ, דאס איז די אתרוג וואס אונז דארפ'מיר דאנקען אונז האבן א הארץ, ס'איז דא אזוי אסאך מענטשן נעבעך וואס האבן פארשטאפטע הערצער, אז די אדערן זענען זענען צוגעשטאפט און די בלוט קען נישט אדורכקומען נארמאל, ס'איז אזוי סאך מענטשן וואס האבן מחלות אויפן הארץ, און מען דארף האבן חס ושלום א פאלשע הארץ, אונז האבן ברוך השם א געזונטע הארץ, ס'קלאפט און ס'קלאפט, יא, אדער מען דארף האבן פון א אנדערע מענטש דארף מען האבן א הארץ, א הענט טרענספלענט, א הארט טרענספלענט, סא חס ושלום לא עלינו, ס'דא אסאך אסאך מענטשן וואס האבן מחלות, וואס האבן, נישט, ס'דא אסאך מענטשן וואס האבן מחלות אויפן הארץ. וואס ליידער זענען מקנא וואס אונז האבן א געזונטע הארץ, סא נעמסטו די אתרוג אין האנט, דאנק די אייבערשטער, אה! ברוך השם איך האב א געזונטע הארץ, זאג דאנקעשיין אייבערשטער איך וויל דיך דאנקען אויף דעם, שפעטער איז דא די הדסים, די הדסים איז כנגד די אויגן, די אויגעלעך וואס דו האסט, דאנק די אייבערשטער איך קען זעהן, דו ווייסט וואס פאר א מתנה ס'איז אז אונז קענען זעהן, דו ווייסט וואס ס'מיינט אז וואו דו ווילסט קענסטו גיין אליינס, דו דארפסט נישט האבן איינער וואס פירט דיך ביי די האנט, דו קענסט אליינס גיין צו נייע פלעצער, אלטע פלעצער, קענסט עפענען א ספר, דו קענסט לערנען. יא, די קליינע, דו געדענקסט די פיש פון די, די אויג פון די פיש? א קליינע זאך. וואס אויף די ערד קענסטו זען, מיט דעם קענסטו זען, קענסט זען דיין משפחה, קענסט זען דיין ברודערס, קענסט זען דיין שוועסטערס, קענסט זען דיין טאטע מאמע, א נחת צו זען, א נחת צו זען, אימעדזשין גייסט דורך איין טאג אן זען ווי שרעקליך עס וואלט געווען, דארף מען דאנקען אייבערשטער דערפאר אז אונז האבן געזונטע אויגן. שפעטער איז דא די לולב, וואס די לולב איז די שדרה, וואס דאס די די ביין אין די אין דיין רוקן יענקי, יא, וואס טוט דיין רוקן? ס'האלט דיך גלייך אויף, ס'מאכט זאלסט קענען גיין, ס'מאכט דו זאלסט קענען זיצן, ס'מאכט אז דו זאלסט קענען טון וואס דו דארפסט נאר טון, וואס דו קענען טון. עס איז א מורא'דיגע חסד וואס דער אייבערשטער טוט פאר אונז, און שפעטער האסטו די ערבות, וואס ערבות זענען די ליפן, דיין ליפס, וואס טוט מען מיט די ליפן? מען רעדט, מיט דיין מויל, דו קענסט רעדן, דו קענסט דאנקען, דו קענסט זינגען, דו קענסט שרייען, דו קענסט אלע אזוי אסאך זאכן וואס דו קענסט טון, אימעזשין דו קענסט נישט רעדן, ווייסט ווי שווער דיין לעבן וואלט געווען, דו קענסט נישט רעדן? און ברוך השם אונז קענען רעדן סאו אונז נעמען די לולב אתרוג הדסים ערבות אין די האנט און אונז דאנקען באשעפער הודי לה' כי טוב שכוח אייבערשטער האסט מיך געגעבן א געזונטע באדי ברוך השם איך האב אויגן ברוך השם איך האב ליפן ברוך השם איך קען שטיין ברוך השם איך קען גיין איך קען אלעס טון איך קען זעהן איך קען אלעס טון ברוך השם איך בין געזונט איך בין שטארק דו נעמסט עס אריין אין דיין האנט און דו זאגסט דו שאקלסט ארויף און אראפ. פון לינקס אויף רעכטס זאגסט באשעפער אלעס קומט פון דיך איך בין אליינס בין גארנישט אלעס אלעס וואס איך האב אלעס וואס איך האב אלע עביליטיס אלע כוחות וואס איך האב סקומט אלעס נאר פון דיך און איך וויל דיך זאגן שכוח דערפאר און איך בין דיך דאנקבאר אז איך האב עס און איך טראכט פון די זאכן וואס דו האסט מיר געגעבן איך טראכט אפילו פון מיין ליפן אימעדזשין ווער האט אמאל געהאט געשפאלטענע ליפן אז עס טוט דיך וויי די ליפן יא, ס'הייבט אן צו בלוטיגן, ס'איז א קלייניגקייט וואס עס קען דיך אביסל וויי טון, מ'קען נישט ריכטיג עסן, מ'קען נישט ריכטיג רעדן, אדער ווער האט געהאט א אלסער, יא, אדער אויפגעבלאזן, אזוי אסאך קלייניגקייטן אונז זעמיר געזונט אונז זעמיר שטארק. אלסער איז א קליינע אין די מויל, אזא קליינע ספאט, זאגסטו דעם באשעפער שכוח איך בין געזונט, ברוך השם איך בין שטארק, דו האסט דאס אמאל געזען, דו האסט אמאל געזען א מענטש וואס איז פערעלייזט? וואס זיצט אין א ווילטשעיר ער קען נישט רוקן זיין פיס, ער קען נישט רוקן זיין... למשל אמא יא, זי קען מער נישט רוקן, זי קען נישט גיין, פארוואס קען זי נישט גיין? ווייל זי קען נישט, איר ספיין איז נישט מער גוט, זי איז פערעלייזט, פון די פיס אויף אראפ קען זי מער נישט רוקן, יא זי קען, זי האט נישט קיין שום פילינג, קענסט שטיין אויף זי, קענסט זיצן אויף זי, קענסט טאנצן, זי פילט מער נישט, ניין. ווייל די ספיין איז נישט מער, די הענט יא, אבער אראפ פון די וועיסט דאון נישט, פארוואס נישט? פארוואס קען זי נישט? ווייל עפעס שטימט נישט אין די ספיין, די ספיינעל קארד ארבעט נישט מער ריכטיג, מען קען גארנישט מאכן, חס ושלום יונגע מענטש וואס איז געשעהט און ער זיצט אין א ווילטשעיר א גאנץ לעבן, קענסט דיך פארשטעלן, אונז זעמער געזונט, אונז זעמער שטארק, אונז קענען לויפן, אונז קענען שפילן, מ'קען גיין צום דאווענען, מ'קען גיין צום חדר, הודי להשם כי טוב, וואס אונז דארפן דאנקען די אייבערשטער, סאו אויף סוכות נעמען אונז אויס די לולב און אונז נעמען עס אריין אין האנט, און איך זאג די באשעפער, איך קען דיך נישט זיין דאנקבאר גענוג פאר די אלע זאכן וואס דו טוסט מיך, דו גיסט מיך אזוי אסאך זאכן, און איך בין דיך דאנקבאר דערפאר. וויפיל דו דאנקסט איז נישט גענוג. רבי אביגדור זאגט האט געזאגט אז דו פרעגסט מיך וואס איך טראכט ביי הודי, ווען איך ווען איך זאג הודי לה' כי טוב, זאגט ער ערשטנס איך דאנק די אייבערשטער אזוי ווי אונז האבן יעצט געזאגט, ער זאגט אויכעט איך דאנק די ערשטע מאל הודי איך דאנק אייבערשטער אז דו האסט מיר געגעבן א גוטע איידעם, מיין טאכטער איז ברוך השם צופרידן, די צווייטע הודי, איך דאנק דיר אז מיין צווייטע טאכטער איז צופרידן, איך דאנק דיר אז ס'איז נישטא קיין שלום בית פראבלעמען, מיין טאכטער האט קיינמאל נישט קאמפלעינט ביי מיך, מיינע קינדער זענען האבן גליקליך חתונה געהאט, הודי להשם כי טוב איך דאנק דיך, אונז קענען טון די זעלבע זאך, אונז האבן נאך נישט קיין איידעמעס, און אונז האבן נאך נישט קיין קינד וואס האבן חתונה געהאט, אבער אונז קענען דאנקן, הודי להשם כי טוב אונז האבן שלומי, הודי להשם כי טוב אונז האבן יענקי, הודי להשם כי טוב אונז האבן נעמי, און אזוי אלע קינדער, און דיין טאטע מאמע, און מיט דיין ברודערס, און שוועסטערס, און זיידעס, און באבעס, זאג א שקויעך פארן באשעפער, ס'איז עפעס א נאטורליכע זאך, ס'קומט זיך דיך ברודערס און שוועסטערס, ס'קומט זיך דיך איינער דעם צווייטן, ס'קומט זיך דיך גארנישט, ס'קומט זיך דיך צוויי פעטש אפשר, אבער מער ווי דאס קומט זיך דיך נישט, יעדע זאך וואס דו האסט, הודי להשם כי טוב. נעמען אונז די לולב, מען שאקלט עס ארויף, מען זאגט אייבערשטער אלעס איז פון דיר. לינקס, אלעס איז פון דיר, פון די רעכטע זייט, אלעס פון דיר, די לינקע זייט, פון די פראנט, פון די בעק, פון אויבן, פון אונטן, אלעס ארום מיך איז פון דיר, גארנישט איז מיינס נישט יענקי, אלעס איז פון די אייבערשטער, און איך בין דיך דאנקבאר, און איך בין דיך זייער אפרישיעטעד פאר די זאכן וואס דו טוסט פאר מיך, און ממילא וויאזוי דארף מען זיך אויפפירן איינער צום צווייטן? מיט כבוד, מיט ריספעקט, ס'איז זיכער נישט קיין פייטס, עס איז זיכער נישט קיין דזשעלעסי, ווייל אונז זעמער אלע ברידערס און שוועסטערס וואס אונז אלע דאנקן די אייבערשטער פאר וואס ער האט אונז געגעבן, ברוך השם ער האט אונז געגעבן א ברידער, ברוך השם ער האט אונז געגעבן שוועסטערס, ברוך השם ער האט אונז געגעבן טאטעס, זיידעס, באבעס, עלטער זיידעס, עלטער באבעס, אונז זענען אזוי אסאך דאנקבאר פאר וואס אונז דארפן טון, סאו ווען אונז גייען נעמען די לולב אין די האנט, עמער זאגן רבונו של עולם, כ'שאקל לולב ווייל איך מקיים זיין דיין מצוה, אבער אויך ווייל איך וויל דיך זאגן שכוח פאר אלע זאכן וואס דו טוסט מיך, פון אפילו די קלייניקייטן ביז די גרויסיקייטן, יעדע זאך וויל איך דיך זאגן שכוח. און יעצט וואונטש איך דיך א זיסע גוטע נאכט, שלאף געזונטערהייט, שטיי אויף געזונטערהייט.
פארוואס דארף מען איבער די עסק?